בעזרת השם יתברך מיטוואך פרשת מסעי, מ'וויל דא מוחה זיין אויף דעם וואס די אזוי גערופענע קול סאטמאר טעלעפאן ליין האט נעכטן צוגעלייגט אייגענע פירושים מיט חידושים צום הייליגן ספר על הגאולה, זיי האבן נאכגעברענגט דארטן דעם על הגאולה סימן מ ד, און זיי האבן מסביר געווען אז כאטשיג בכלליות גייט אן אויף די ציניסטן די מורידין ולא מעלין, אבער בפרטיות דארף מען וויינען אויף יעדן נפש מישראל, ס'איז נישט דא קיין גרעסערע ליצנות פון דעם, ווייל אויב ס'גייט אן. אזוי מורידין ולא מעלין און מ'זאגט אז זיי ולמלשינים אל תהי תקוה וכל המינים כרגע יאבדו איז זענען זיי דאך אפיקורסים און וואס שייך צו וויינען אזוי איי די רבי זאגט אז אז די תורה קדושה איז חס על כל נפש ונפש מישראל זאגט ער דאך ארויס אז מ'רעדט פון נפשות ישראל און דעם שטיקל וואס אונז האבן נעכטן פארגעלערנט ווי די רבי ברענגט אז די זיי זענען די ציוניסטן זענען עמלקים.

און א איד האט געזאגט דרך צחות אז ס'איז א גרויסע שמחה באבוד רשעים רנה און ווי מער טויטע ס'איז דא ביי די ציונים אלץ מער ווערט לעבעדיג די ערליכע אידן סאו ס'ברענגט אריין א שמחה באבוד רשעים רנה און פארשטייט זיך אז מ'דארף מתפלל זיין טאקע צום אייבערשטן אז ערליכע אידן זאלן נישט געשעדיגט ווערן.

מוחה זיין אויף דעם וואס מ'הערט פארשידענע ציניסטישע רבנים זיי גייען און זיי געבן חיזוק פאר די אפיקורסים און מ'דארף טון מיט אלע כוחות פארסן צו זיין קעגן דעם, מיר האבן געהערט אז ס'איז געווען אין בארא פארק עפעס אן אסיפה צו מעלדן דארטן פאר די אראבערס אז מ'האט נישט קיין חלק מיט די גאנצע מלחמה, אזוי מיר ווייסן נאכנישט די פונקטליכע פרטים וועגן דעם, קענען מיר נאכנישט ארויסברענגען בנוגע וואס דארט איז געווען פונקטליך, אבער די עצם זאך איז א שטארקע זאך, נאר וואס דען, ס'איז ליידער דא א גרויסע פערכה פון דעם הייקינד ימח שמו וואס ער פארטרעט דאך בארא פארק און ער איז א גרויסע מתגרה באומות, אז מ'האט נישט וואוטן פאר אים וואלט מען געקענט זאגן טאקע פאר די גוים אז מ'האט טאקע נישט קיין שייכות מיט די גאנצע התגרות באומות, אבער ווילאנג מ'וואוט פאר אים איינמאל און נאכאמאל, השם ירחם, איז זייער שווער ס'זאל ווערן אנגענומען. נאך עניוות פון מזל די מאמע וואס איז ארויסגעפאלן פון די נעכטיגע שמועס א איד ליידער יעצט זעהט די גויאישקייט ווי ס'איז ווערט מער און מער דא וואס די מהדרין קאמפעני האט ארויסגעלייגט א ריזיגע בילד פון א אייז קריעם אין די גאסן אין פארשידענע אידישע געגענטער אין די די די איז ממש א גועל נפש די פרעסערישע גרויסע עקלדיגע אדווערטייזמענטס ליידער האט עס א גרויסן חלק אין די ירידת הדורות די אלע סארט אדווערטייזמענטס איז דא היינט ס'גייט שוין אריבער אלע גבולים. און זאלן בעטן דעם אייבערשטן זאל אונז שוין אויסלייזן פון דעם שרעקליכן שפלות ווי מען געפינט זיך, זאל דער אייבערשטער העלפן אז מען זאל שוין זוכה זיין צו זען דעם ביטול מדינת עמלק און ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. בעזרת השם יתברך, מיטוואך פרשת מסעי, ס'איז געקומען די בשורה אז א באמבע האט געטראפן א ליבאוויטשער פון די ליבאוויטשע אפיקורסים וואס זענען געגאנגען בשעת די עבירה געגאנגען מחזק זיין די ציוניסטישע סאלדאטן, בשעת זייער מרידה במלכות שמים, בשעת זייער התגרות באומות. און לויט ווי מ'קען הערן דא ביים שמועס באריכות אויף נאמבער זיבן פיר פיר זיבן, איז אוודאי דא פאסיג אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט צו זאגן די ענין פון ברוך המקום שהרגו, אז די אלע אפיקורסים וואס זיי זענען מתגרים באומות זענען די גרעסטע רוצחים פון כלל ישראל, ס'איז די גרעסטע סכנה פארן כלל ישראל ווילאנג די אלע אפיקורסים עקזיסטירן, און אזוי ווי שטייט אין אלע ספרים הקדושים אז מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן אויף די אפיקורסים די קוצים ער זאל שוין מכלה זיין די קוצים מן הכרם. נאך דערצו די ליבאוויטשע אפיקורסים וואס זיי האבן זיך ממש געבעטן, נישט צו לאנג צוריק האבן זיי געגאנגען שתדלען אין כנסת המינים אז זייער אלע שלוחים זאלן ווערן אנערקענט אלס חלק כחלק פון די ציוניסטישע מדינה, און זעט אויס טאקע וועגן דעם האבן זיי זוכה געווען יעצט טאקע צו קענען מקריב זיין א קרבן אויף דעם ציוניסטישן מזבח. און מען דארף אויסשמועסן דא בקוצר אמרים בקיצור נמרץ וועגן דעם מיסל סיסטעם פון די ציוניסטן אראפצושיסן, וואס מען הערט אז ס'איז דא נארישע מענטשן וואס זיי שטאלצירן דערמיט און ס'איז דא אזעלכע וואס זענען גאר רואיג מיטן מצב צוליב דעם וואס די ציוניסטן האבן דעם סיסטעם. דער אמת איז מען זעט דאך אז ס'קען נישט אויפהיטן געוויסע זאכן אבער קודם כל פונעם אייבערשטנ'ס הבטחות פון אני מתיר את בשרכם קען עס גארנישט אויפהיטן. ווען ס'דא נתמלא סאתם פון די ציונים ימח שמם וועט נישט העלפן גארנישט, אזוי ווי שטייט אין נביא אז אפילו דריי הינקעדיגע צובראכענע כשדים האבן געקענט חרוב מאכן ירושלים ווען ס'קומט די זמן, אזוי גלייבן אידן באמונה שלימה. און אפילו יעצט איז דאך אויך לעכערליך, מ'זעט דאך למשל ס'איז געשטארבן שבת א פרוי פון א הארץ אטאק, פאר פחד פון די סירענעס, און מערערע מענטשן פארוואונדעט און טראומא מיט די אלע זאכן, וואס קען העלפן אויף דעם די איירן דאום וואס שיסט אראפ די מיסלס?

דארף מען דאך נישט צוקומען צו די געוואלדיגע גרויסע ניסים מיט וואס די פרומע ציוניסטן זענען כסדר מזכה דארטן די אלע תמימות'דיגע מענטשן וואס גייען ווי שאף צו די שחיטה און ליינען זייערע אלע ציוניסטישע עקלהאפטיגע געמויזעכץ און זייערע נארישע פראפאגאנדע מיט וואס זיי וואשן און שווענקען די מוחות. אבער ס'איז דא נאך א מורא'דיגע ענין למעשה, וויבאלד די ציוניסטן שיסן אראפ אסאך פון די מיסילס וואס פליען אויף די באוואוינטע געגנטער, ס'ווערט שוין אזא גאנצע זאך, מענטשן גייען דארטן ארויס קוקן, כמעט אזוי ווי דא די פייער קרעקערס, מען קוקט און הערט קראכעס און ס'איז כמעט ס'פאלט אראפ די באמבעס, ס'איז כמעט נישט מעגליך, אדער עס איז אפשר אינגאנצן נישט מעגליך פאר א מענטש, חוץ איינער אזוי ווי הרב הצדיק ר' עמרם, וועלן מיר באלד דערציילן א מעשה וועגן דעם, ס'איז כמעט נישט מעגליך פאר א מענטש וואס ער זעט די סכנה קומען צו פליען א ראקעט וואס קען אים לא עלינו שעדיגן, הרג'נען אים מיט די גאנצע משפחה. און דא זעהט ער עס ווערט אריינגעכאפט און אראפגעווארפן, כמעט נישט מעגליך אז זאל נישט שפירן א שמחה און הכרת הטוב פאר די ציונים פאר די ארבעט וואס זיי לייגן דארט אריין, איי זיי האבן אנגעמאכט די גאנצע מצב און עס איז ווייט פון געענדיגט און ווער ווייסט וועט נאך זיין אבער אזוי איז עס א מענטש אויף די רגע שפירט ער א הנאה דערפון און עס איז א געוואלדיגע פגם צו פילן א הכרת הטוב פאר די פושעים וואס דאס קען מושך זיין צום אלעס דעם ערגסטן אזוי ווי עס שטייט אין אור החיים הקדוש אויפן פסוק צרור את המדינים. אז די וועג עוקר צו זיין די משיכה צו די מדינים איז נאר אז מען זאל יעדע טוב וואס קומט צו זיי אינגאנצן ממאס זיין און אינגאנצן פארניכטן און פארהאקן, ממילא האט מען געדארפט אין מדין אויסהאקן אלעס אפילו די ביימער, נישט געדארפט שוינען און גארנישט כדי עס זאל נישט זיין קיין שום טובות וואס מען זאל נהנה זיין פון די רשעים. די מעשה שהיה כך היה האט מען געהערט פון הרב החסיד רבי יצחק דוד קאהן שליט"א, א זון פון הרב הצדיק רבי יענקעלע קאהן, לוחם מלחמת השם, האט ער דערציילט אז בשנת תשכ"ז, איז ער געווען ביי די זעקס טאגיגע קריג איז געווען אין א בונקער ס'איז געפאלן דארט א באמבע נישט ווייט ער האט שוין געמיינט יעדע רגע אז ס'איז דערנאך אינמיטן איז אריינגעקומען א ציניסטישער סאלדאט ער איז געווען פון די רעזערוו סאלדאטן און מ'האט געהערט פליגערס פארן דארט ממש העכערן בונקער און דער עולם האט געציטערט מ'האט געמיינט ס'איז אראבישע פליגערס מ'האט זיך שוין געראכטן אויפן ערגסטן איז אריינגעקומען אזא ציניסטישער סאלדאט און ער האט געזאגט רבותי דאס איז פון אונזערע

מ'פארט זיך כסדר ארויס ווי אלע אידן, ס'איז כמעט נישט דא ווער ס'זאל זיין נזהר אויף דעם אין די בחינה ווי הרב הצדיק ר' עמרם וואס ער איז געווען מורא'דיג נזהר אין דעם, און איז טאקע יעצט כדאי צו דערמאנען, מ'דארף מעורר רחמים זיין פאר האי גברא יקירא לוחם מלחמת השם ר' אברהם מרדכי בר אברהם דוב הלוי עליו השלום תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ס'דארף א גרויסע ישועה די שלטונות דארט אין ענגלאנד.

אז זייער אינטערעס פון עקירת הדת זאל איבערשטייגן אלע געלט אינטערעסן און אלע כבוד אינטערעסן, און מי יאמר להם מה תעשה, זיי האבן דעם כח הממשלה, די אייבערשטער זאל זיי שוין עוקר זיין במהרה. על כל פנים האבן מיר עס געהערט פון דעם צדיק, פון דעם ר' מרדכי'ן, האט ער געזאגט אז ער איז געווען דער שליח פון ר' עמרם צו גיין ערלעדיגן דורך סיריע, ער האט געוואלט, ר' עמרם האט זיך געוואלט ארויסשווערצן קיין סיריע, נישט דארפן מכיר צו זיין די ציונים, און ס'איז געווען א רעדע פון מאכן א שטעטל אין פראנקרייך פאר אסאך היימישע אידן, ירושלימער אידן, מ'זאל קענען ווייטער אנהאלטן די גאנצע אידישקייט אויפן דרך הירושלמי. און למעשה זאגט ער האט זיך עס נישט אויסגעארבעט, פשוט ווייל רבי עמרם איז נישט געזונט געווארן. אבער ווער ווייסט אילו זכינו וואלט יא צושטאנד געקומען דער פלאן, און ס'וואלט געווען א געוואלדיגע הוראה און הדרכה אז מ'דארף אנטלויפן פון די ציוניסטישע מדינה, וואס באמת איז דא פון דעם פון רבי עמרם א גאנצע מאמר אין די החומה בשנת תש"ל. אז ער איז געקומען צו די החלטה אז מען דארף אנטלויפן, און ער שטיצט דעם ענין פון אנטלויפן, און ער בעט אלע אידן אין חוץ לארץ זאלן צוהעלפן, און מען האט שוין אמאל פארגעליינט דעם גאנצן מאמר, און בלי נדר וועלן מיר ביי אנדערע געלעגנהייט איבערזאגן ווי מען קען עס הערן. על כל פנים איז דאס איז ממש פון נאר ר' עמרם וואס ער איז באמת געווען גרייט, ער פלעגט זיך אלץ זאגן אז מען דארף זיין גרייט ס'זאל קומען אן אטעם באמבע אויף די מדינה אבי ס'זאל אונטערגיין די מדינה, וואס באמת שטייט דאך אזוי אין ויואל משה חלק א' סימן קל"ט אויך.

אויף אלע אידן, און די גזירה איז שוין געווען פארזיגלט, ס'איז געווען א גרויס פחד אויף די אידן, מ'האט גוזר געווען א צום תענית, א יום תשובה, תפילה, לבטל הגזירה. עטליכע טעג פארן תענית האט דער אייבערשטער רחמנות געהאט און דער רשע איז אראפ פון בענקל, די גזירה איז בטל געווארן. עס איז געווען א גרויסער נס מן השמים אז עס איז ניצל געווארן טויזנטער אידן מגרוש והריגה. למראית עין האט עס אויסגעקוקט ווי אז רוסלאנד האט זיך עפעס אריינגעמישט און זיי האבן גע'פועל'ט מ'זאל איהם אראפווארפן. אזוי איז די גזירה בטל געווארן. פון דעסטוועגן האבן מיר באשלאסן נישט מבטל צו זיין דעם תענית, און זיי האבן מקבל געווען בעת צרה תענית.

אין צורך לספר ולתאר, וואס איז געווען סוף הדבר בעוונותינו הרבים לא ארכו הימים האט זיך איבערגעשפילט די זעלבע פרשה, ס'איז געשטארבן נעבעך אלפים ורבבות נפשות ישראל ביי די צווייטע וועלט קריג. בענינינו דארף מען געדענקען די ווערטער פון הייליגן חתם סופר וואס דער רבי האט נאכגעזאגט אז דער אייבערשטער שיקט ווארענונגען נאך דערצו דא וואס דא איז דאך סאך סאך מער אנדערש די מצב ווי דארט וואס איז געווען אין פרשבורג צו אין אייראפע וואס דארטן איז אויכעט גלייבן מיר אז ס'איז געווען א עונש אבער דעם ענין פון די שלש שבועות רבינו הקדוש שרייבט איז געווען נאך עבירות ס'געווען מורא'דיגע פרצות פאר די קריג אבער דא וואס עס קומט דאך אבער נישט צו צו דעם וואס די ציוניסטישע מדינה וואס איז א מרידה במלכות שמים בכלליות און ס'שטייגט איבער אלע סארטן כפירות און אלע סארטן עבירות וואס איז געווען מימות עולם אזוי ווי די רבי שרייבט אין די הקדמה פון ויואל משה עס איז דא מערערע הבטחות אין די פסוקים וואס אידן זאגן יעדן טאג ביי קריאת שמע אז וואס איז געשען אויב מ'זינדיגט אין ארץ ישראל איז אוודאי און אוודאי מ'טאר זיך נישט בארואיגן מיט די קלאמפערשטע ניסים אז ווייל ס'האט נישט אויפגעריסן אין די פרומע געגנטער, ווען דער אייבערשטער טוט ניסים להבדיל אלף אלפי הבדלות, שטארבט מען נישט פון קיין שרעק, פון קיין פחד און פון קיין הארץ אטאקעס. בשעת די מצריים זענען נאכגעלאפן די אידן, איז אויך געווען שרעק און פחד, אבער דעמאלט ווען עס איז געווען די ניסים פון יציאת מצרים, איז קיינער נישט געשטארבן דארט, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ס'איז נישט די קלאמפערשטע נארישע איינגערעדטע ניסים, וואס מיט די ניסים אינאיינעם זענען שוין אזויפיל מענטשן געשטארבן. זאל דער אייבערשטער העלפן טאקע ערליכע אידן זאלן האבן שכל צו אנטלויפן פון די ציוניסטישע מדינה, און מען דארף טאקע זען ארויסצוהעלפן, ס'איז כסדר דא משפחות וואס ווילן ארויסקומען און ס'פאדערט זיך קליינע הילף ממש אמאל אפאר הונדערט דאלער אפילו אמאל בארגן, אזוי ווי אונז האפן טאקע מיטן אייבערשטנס הילף צו מעלדן בקרוב אזעלכע סארט ענינים אז מען קען ממש מיט א קליינעם הילף צוהעלפן כל המציל נפש אחת מישראל. פון דעם ציוניסטישן אפיקורס'ישן טמא'נעם מדינה של גיהנום זיי רופן זיך ישראל, איז כאילו קיים עולם מלא. און אויך ווי לאנג מ די אידן זענען נאך דארט דארף מען זעהן צו פארשפרייטן אויף אלע אופנים, סיי ביי די אידן און להבדיל ביי די גוים, אז יהודים לא ציונים, און האבן גרייט מיט זיך א קולטור איש לצבאו, אזא אידענטיפיקאציע קארטל, דאס איז וויכטיג פאר אידן אין די גאנצע וועלט. זאל דער אייבערשטער העלפן זאל מען שוין זוכה זיין צו זען דעם ביטול מדינת עמלק און ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.